ברוך השם, מסכת ראש השנה, דף ה' עמוד א', די לעצטע זעקס שורות פון עמוד פריער, א דף פריער, דף ד' עמוד א', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד, רעכנט די גמרא אויס וואו אלס מ'איז עובר בל תאחר,

בכור און מעשר און פסח איז דא בל תאחר, ווערט דארט דערמאנט פסח אויך, און אויך ווערט דארט דערמאנט לקט שכחה פאה וואס איך דארף געבן דעם ארעמאן, בין איך אויך עובר בל תאחר, אז כיוון שעברו עליהם שלשה רגלים איז עובר בבל תאחר, אז ס'איז דורכגעגאנגען דרײַ יום טובים וואס איך בין געווען מחויב און איך האב נישט באצאלט דעם נדר, בין איך עובר בל תאחר.
אז עס גייט דורך דרײַ יום טובים איז מען עובר בל תאחר. א קרבן פסח ווען ברענגט מען? פֿערצן טאג אין ניסן, ערב פסח איז מען מקריב דעם קרבן פסח, און דער קרבן פסח דארף זיין בן שנה, אזוי איז דער דין, וואס איז טייטש בן שנה? אין דעם יאר וואס ער איז געבוירן, אז ער איז שוין געווארן אלט א יאר, הייסט ער שוין נישט קיין בן שנה. פרעגט די גמרא, פסח, זימנא קביעא ליה, דאס האט דאך א זמן קבוע ווען מען דארף עס ברענגען. אי אקרביה אקרביה, בין איך עס מקריב ערב פסח, האב איך עס מקריב, ואי לא אקרביה, איך בין עס נישט מקריב, אידחי ליה, קען איך עס שוין מער נישט ברענגען, איך וועל גיין ברענגען שבועות, וועל איך גיין ברענגען א קרבן פסח, סוכות, ברענגען ווידער נעקסט יאר פסח, קען איך עס שוין נישט ברענגען, ס'איז שוין עבר שנתו. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, פסח כדי נסבה, ער כאפט עס אן אומזיסט, נאָר װײַל ער, װאָס הײסט פֿאַרװאָס? װײַל אַנדערע ערטער װערט זיך דערמאָנט צוזאַמען הבכור והמעשׂר והפּסח, כאַפּט ער דאָס אױך אָן, אָבער אין אמתן בײַ פּסח איז ניט שײך קײן בל-תּאַחר. רב ששת אמר, רב ששת זאָגט, ס'איז נישט געמיינט טאַקע פּסח, נאָר מאַי פּסח? שלמי פּסח. דער דין איז, אז אויב מען האט נישט מקריב געווען דעם קרבן פסח ערב פסח איז פארלוירן געגאנגען, האב איך געברענגט א צווייטן, נאכער האב איך געפונען איז דער ערשטער איז מען מקריב שלמים, איז די שלמים אויב ס'דורכגעגאנגען דרײַ יום טובים און כ'האב זי נישט מקריב געווען בין איך עובר, אויב אזוי בלייבט דאך שווער אי הכי היינו שלמים, דארט ווערט דאך דערמאנט ביי שלמים איז מען עובר נאך דרײַ יום טובים, וואס זשע דארף שטיין באזונדער די שלמים פון פסח. נאר תני שלמים הבא מחמת פסח, ותני שלמים הבא מחמת עצמן, ער דארף מען לערנען ביידע באזונדער. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען, הואיל ומחמת פסח קאתי, דער כח פון די שלמים איז דאך ווייל זיי קומען דורכן פסח, וואלט איך געוואלט מיינען כפסח דמי, און אזוי ווי ביי פסח איז דאך דער חיוב פאר דעם ערשטן יום טוב זאל ביי די שלמים אויך זיין דער חיוב פאר דעם ערשטן יום טוב, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן אז עס האט נישט כאטש זיי קומען מכח פסח, נאר זיי האבן דעם דין אזוי צו זאגן אזוי ווי שלמים, און ווען איז מען עובר? נאך דריי יום טוב. פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, מיר האבן דא אויסגערעכנט זעכצן זאכן, וואס אויף די אלע זעכצן זאכן איז מען עובר בל תאחר, איז דאך אין דעם פסוק איז דאך נאר האב איך אפגעלערנט וועלכעס, פון דעם פסוק האב איך נאר אפגעלערנט ווען מ'איז עובר בל תאחר, אבער ביי וועלכע זאכן מ'איז עובר בל תאחר שטייט דאך נישט אין פסוק, פרעגט די גמרא פון וואנעט ווייס איך די אלע זאכן? מיר וועלן פריער דערמאנען דעם פסוק אין דברים קאפיטל כ"ד, כ"ג, פסוק כ"ב, שטייט אזוי, כי תדור נדר לה' אלוקיך, וועסט מאכן א נדר, לא תאחר לשלמו, זאלסטו ניט פארשפעטיגן דאס באצאלן, איז שוין דא דא א טאפל לשון, דער לשון כי תדור נדר, צו וועמען מאכט מען א נדר? איז דאך צום אייבערשטן, נאכהער שטייט, כי דרוש ידרשנו ה' אלוקיך מעמך. והיה בך חטא איז לערן איך עס אפ פון דעם פסוק דתנו רבנן די רבנן האבן געלערנט כי תדור נדר דער פסוק זאגט כי תדור נדר לא תאחר לשלמו איז אין זאג מיר אזוי אין לי אלא נדר איך קען מיינען ביי א נדר נדר הייסט ווען ער זאגט הרי עלי אז דער חיוב איז אויפן מענטש דעמאלט איז מען עובר בל תאחר. נדבה מנין, פון וואנעט ווייסן מיר ווען ער האט געזאגט הרי זו, וואס דער מענטש איז נישט מחויב באחריות איז מען אויכעט עובר בל תאחר, נאמר כאן נדר, דא אבער ווערט דערמאנט כי תדור נדר, ונאמר להלן נדר, און ביי די שלמים ביי דעם ווערט אויך ביי א קרבן, אין אנפאנג ויקרא ווערט אויך דערמאנט, דארט שטייט אם נדר או נדבה, מה להלן נדבה עמו, דארטן האט דאך נדבה דעם זעלבן דין ווי נדר, אף כאן דא אויכעט נדבה עמו, כאטש די תורה זאגט כי תדור נדר לא תאחר לשלמו, אבער דער זעלבער דין איז נדבה. נאכער שטייט לה' אלקיך, כי תדור נדר לה' אלקיך, זאגן מיר אלו דאס איז די זאכן הדמין, ווען איינער האט געזאגט דמי עלי, וואס וואס גייט דעמאלט די געלט אויף וואס? פאר הקדש, הערכין, אדער האט געזאגט ערכי אדער ערך פלוני, החרמין, חרם גבוה, והקדשות. נאכער שטייט לא תאחר לשלמו, די לא תאחר דארף מען שטיין, אבער לשלמו איז דאך דאס א מיעוט אים צו באצאלן, ווייזט אויס א צווייטן קען איך יא פארשפעטיגן, זאגט די גמרא, הוא ביי אים ביסטו עובר בל תאחר ולא חילופיו, אבער דו האסט עס אויסגעביטן אויף א צווייטן ביסטו נישט עובר, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, למשל איינער האט מקדיש געווען א בהמה א קרבן עולה, און ס'איז דורכגעגאנגען צוויי ימים טובים, צוויי ימים טובים זענען דורכגעגאנגען, און ס'איז דאך נאכנישט עובר בל תאחר, האט די קרבן באקומען א מום, אז די קרבן האט באקומען א מום האט ער דאס אויסגעלעזט אויף א צווייטן, וואלט איך געוואלט מיינען אז עס גייט דורך איין יום טוב זאל ער שוין עובר זיין, פארוואס? ווייל דאס קומט דאך אין כח פון די פריערדיגן, און ס'איז שוין דא צוויי געווען ביי דעם פריערדיגן און איינס ביי אים, זאגט מיר דער פסוק לא תאחר לשלמו נאר ביי אים אבער די חליפין נישט. יעצט ווייטער שטייט אין פסוק כי דרוש ידרשנו, אזוי שטייט דאך לא תאחר כי תדור נדר לשם אלקיך לא תאחר לשלמו כי דרוש ידרשנו השם אלקיך, דרוש ידרשנו מיינט מען אזעלכע זאכן וואס איז א חיוב אויף דעם מענטש צו ברענגען, אלו דאס מיינט מען חטאות ואשמות, עולות ושלמים, א עולה און שלמים איז א חיוב צו ברענגען יא, מען מיינט דא א עולת ראיה וואס שטייט לא יראו פני ריקם, צו שלמים מיינט מען שלמי חגיגה וואס מען דארף ברענגען א קרבן חגיגה וואס דאס איז א חוב, ווייל דאס אויף וואס איז נדר נדבה, עולה שלמים וואס איז נדר נדבה, דאס שטייט דאך שוין אין אנפאנג פסוק, כי תדור נדר זאג איך דיך סיי נדר סיי נדבה, טא וועלכע עולות און שלמים דארף איך דא מרבה זיין, אזעלכע וואס איז א חוב. השם אלקיך, אזוי שטייט דאך כי כי דרוש ידרשנו ה' אלקיך מעמך, אלו דאס מיינט מען צדקות און מעשרות ובכור, צדקות און מעשרות, ווייל דער ה' אלקיך איז איבריג, ווייל אין אנפאנג פסוק שטייט דאך אזוי, כי תדור נדר לה' אלקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו, איז דאך שוין איינמאל געווארן דערמאנט להשם אלקיך, וואס דארף מען נאכאמאל שטיין נאכדעם דאך כי דרוש ידרשנו השם אלקיך, גייט דאך מרבה זיין צדקות און מעשרות און בכור, ווייל ביי די אלע זאכן ווערט דערמאנט השם אלקיך, שטייט ולך תהיה צדקה לפני השם אלקיך, ביי מעשר שטייט ואכלת לפני השם אלקיך מעשר דגנך,

ולא בקרבנך חטא, דאס הייסט אז דו וועסט מנדר זיין א קרבן און ס'וועט דורכגיין דרײַ יום טובים דו וועסט נישט ברענגען דעם קרבן, דו האסט טאקע עובר געווען בל תאחר, אבער דער קרבן איז נישט געווארן גע'פסל'ט. רש"י. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט אין דער ברייתא לא תאחר לשלמו, ס'האט געדארפן שטיין לא תאחר לשלם. ס'שטייט לשלמו, אים צו באצאלן איז עס א מיעוט, זאגן מיר הוא, דו זאלסט ניט פארשפעטיגן דעם קרבן אליין, ולא חילופיו, אז דו האסט איבערגעביטן דעם קרבן אויף א צווייטע זאך, דעמאלט איז נישט דא די לאו פון לא תאחר. פרעגט די גמרא, חילופי מאי, וועלכן חילופן מיינט מען וואס כ'האב איבערגעביטן די קרבן אויף וואס? אי אויב דו וועסט זאגן חילופי עולה און שלמים אז איך האב געהאט געמאכט א נדר אויף א עולה אדער אויף שלמים איז עס פארלוירן געגאנגען, דעמאלט ליגט דאך א חיוב אויף די מענטש צו ברענגען א צווייטע, נאכער ווען ער האט געברענגט די צווייטע. איידער האט געברענגט די צווייטע איז געווארן געפינען די ערשטע, רופט רופט זיך דאך אן די צווייטע חילופי, אויב חילופי עולה און שלמים מקרב קרבי, דאס איז מען דאך מקריב, און אויב מען איז דאס מקריב איז דאך עס א קרבן פאר זיך, איז דאך, לייען איך דאך אויף דעם, לא תאחר לשלמו, ס'איז דאך א קרבן. אי חילופי חטאת, אויב איז דאס איז געווען חילופי חטאת, אז כ'האב געהאט אפגעשיידט א קרבן חטאת, און נאכער איז עס געווארן פארלוירן צו א צווייטע סיבה, און כ'האב אפגעשיידט א צווייטע, איז זאגן מיר, נאכער האב איך געפינען די ערשטע, זאגן מיר אז די חילופי חטאת בין איך נישט עובר בל תאחר, וואס הייסט כ'בין נישט עובר בל תאחר? למיתה אזלא, דער דין איז דאך חמש חטאות איז מתות, און איינס פון זיי איז דאך אויב כיפרו בעליה באחרת איז איז שוין מתה, איז דאך נישט בלויז וואס ס'איז נישט דא קיין לא תאחר, ס'איז דאך נישט דא קיין חיוב דאס מקריב צו זיין. ווי האב איך ביז יעצט געטייטשט? איז ווארט חילופין האב איך געטייטש נישט דעם ענין פון תמורה נאר כ'האב געטייטשט אז מ'דאך מחויב באחריות און די ערשטע איז געווארן פארלוירן האט ער באשטימט א צווייטע אלא זאגט די גמרא מאי חילופיו מיינט מען חילופי תודה. דא וועל מען טיי טייטשן די מפרשים דאס ווארט חילופין פון דעם לשון לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ס'איז דא א דין ווען איינער וויל איבערבייטן די קדושה פון קרבן אראפטראגן אויף א צווייטע קרבן, איז דער דין אז ביידע זענען תופס די קדושה, דאס וואס איז געווען פריער הייליג בלייבט די קדושה, און די אנדערע באקומט אויך די קדושה. איז דא א דין ביי תמורה פון תודה. איז אנדערש ווי די תודה אליין, ווען מ'איז מקריב א קרבן תודה דארף מען דאך ברענגען פערציג חלות, דרייסיג מצה, צען חמץ, די תמורה פון א תודה דארף מען אויך מקריב זיין, אבער קיין חלות דארף מען נישט ברענגען. איז ווי וועט זיין אז ס'האט פאסירט, ס'האט זיך אויסגעמישט די תודה מיט א תמורה, איך ווייס נישט וועלכעס איז די תודה וועלכעס איז די תמורה, איז נישטא קיין שום שוועריגקייטן, ברענג איך פערציג חלות און איך זאג ס'וועט ווערן געהייליגט מיט די מו מ מיט וועלכן ס'איז א תודה, סיי ווי דער מתן דם פון א תודה און די תמורת תודה איז דאך די זעלבע זאך, נאר דא א רעדט זיך אין אזיין פאל אז נאכדעם ווי כ'האב געמאכט תמורה איז איינער געשטארבן און איך ווייס נישט וועלכע איז געשטארבן, צי די תמורה איז געשטארבן צי די תודה אליין, דתני רבי חייא, רבי חייא האט געלערנט, תודה שנתערבה בתמורתה, א תודה האט זיך אויסגעמישט מיט א תמורה, ומתה אחת מהן, און איינער פון די צוויי איז געשטארבן, איך ווייס נישט צי די תודה אליין צי די תמורה, חברתה אין לה תקנה, דאס וואס איז געבליבן איז נישטא קיין תקנה. פארוואס? היכי ליעביד, וויאזוי זאל איך טון? ליקרבה זאל איך די וואס איז געבליבן לעבן מקריב זיין, וליקריב לחם בהדה איך זאל ברענגען מיט איר די פערציג חלות, דילמא תמורה היא, אפשר איז דאס א תמורה, און תמורת תודה ברענגט מען דאך נישט קיין חלות, יעצט לקרבה בלא לחם, זאל איך עס מקרב זיין און נישט ברענגען קיין לחם, דילמא תודה היא, אפשר איז דאס א תודה, און א תודה דארף דאך יא האבן לחם, איז אויף דעם איז מען נישט עובר בל תאחר. פרעגט די גמרא, והא כיוון דלאו בת הקרבה היא, דאס איז דאך נישט קיין קרבן וואס מען דארף עס מקריב זיין, קרא למעוטי למה לי, וואס דארף איך האבן א פסוק אז מ'איז נישט עובר בל תאחר, אז מען קען עס נישט מקריב זיין, איז דאך מער א זיכערע זאך אז וואס? אז ס'איז נישט דא קיין בל. תּאחר. אמר רב ששת, האָט רב ששת געענטפֿערט, לעולם אין אמתן װעל איך זאָגן, אַזױ װי כ'האָב פֿריִער געזאָגט, למעוטי גײט מען ממעט זײַן חילופֿי עולה ושלמים, אַז כ'האָב דאָס אױסגעביטן פֿאַר אַ עולה און פֿאַר שלמים, די דעמאָלט איז די חילופֿין איז מען נישט עובֿר דעם לא תאחר. איי, דו האסט דאך מיר פריער געפרעגט אז ווייל עס ליגט דאך אויף דעם א חיוב מקריב צו זיין, ליגט דאך אויף דעם א חיוב צו באצאלן. נאר והכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך אזוי, איך האב געהאט באשטימט א קרבן עולה, צי א נדר צי א נדבה, שעברו עליו שני רגלים, ס'איז דורכגעגאנגען צוויי יום טובים נאכדעם וואס איך האב געהאט שוין באשטימט וועלכע זאך זאל זיין א קרבן, צוויי יום טובים בין איך נאך נישט עובר בל תאחר, והומם און ס'האט באקומען א מום, וחיללו על אחר איז נאכער האב איך עס איבער געביטן דאס איז דאך נישט קיין תמורה איך האב געזאגט דאס זאל זיין מחולל אויף דעם א קדשים וואס איז באקומען א מום טוט מען עס דאך אויסלעזן די קדושה האט זיך אוועק געגאנגען פון דעם בעל מום און ס'איז אריבער געגאנגען אויף די צווייטע. ועבר עליו רגל אחד, אויף דעם נייעם קרבן איז דורכגעגאנגען נאר איין יום טוב, סלקא דעתך אמינא וואלט איך געוואלט מיינען, הואיל ומכח קמא קאתי די צווייטע קומט דאך במקום בכח פון ערשטן, וואלט איך געוואלט מיינען איך זאל צוזאמען רעכענען די צוויי יום טובים פון ערשטן מיט דעם יום טוב פון דעם צווייטן, עס זאל זיין גלייך כמאן דעברו עליו ג' רגלים דמי, ווי ס'איז דורכגעגאנגען די דריי יום טובים קא משמע לן, לאזט מען די פסוק הערן, איך זאג נישט אזוי, קומט יעצט אויס דארף מען אנדערש טייטשן ולא חילופיו, נישט ווי מען האט פריער געטייטשט ביי חילופין איז מען נישט עובר, לו יצוייר ביי די חילופין אליין וועט דורכגיין דריי יום טובים איז מען יא עובר, נאר די טייטש איז אזוי ולא חילופיו, אז ס'איז זיך נישט מצרף די קרבן צוזאמען מיט די חילופין צו דעם חשבון פון דריי יום טובים. פרעגט די גמרא ולרב מאיר דאמר רב מאיר וואס ער לערנט כיוון שעבר עליו רגל אחד, רב מאיר לערנט דאך אז ס'איז דורך געגאנגען איין יום טוב, עובר בבל תאחר איז מען שוין עובר בבל תאחר, קען איך דאך נישט זאגן דעם פריערדיגן תירוץ אז עס האנדלט זיך וועגן מצרף זיין די יום טוב'ן, מאי איכא למימר, וויאזוי וועל איך איינטייטשן לויט ר' מאיר'ן ולא לשלמו הוא ולא חילופיו, אמר רבא האט רבא געזאגט הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך כגון שהומם בתוך הרגל אז די קרבן וואס ער האט מקדיש געווען האט באקומען א מום אין יום טוב, די חיוב צו ברענגען דעם קרבן איז אדער פאר יום טוב אדער אין יום טוב, כ'מיין אין חול המועד, וועלן מיר זאגן אז יום טוב קען מען נישט מקריב זיין נדרים און נדבות, ס'איז דא א מחלוקת, אבער חול המועד קען מען דאך דאס מקריב זיין, קומט אויס אז אינמיטן יום טוב האט ער נאך נישט עובר געווען קיין בל תאחר, כאטש ר' מאיר זאגט איין יום טוב איז מען עובר בל תאחר, איז די טייטש ווען ס'איז שוין דורכגעגאנגען דער יום טוב, אז דאס האט באקומען א מום אין יום טוב, איז עס דאך אויף דעם נישט עובר געווען קיין בל תאחר, וחיללו, און ער האט דאס איבערגעביטן על אחר אויף אן אנדערן, ועבר עליו הרגל, און ס'איז דורכגעגאנגען דער יום טוב אויף דעם אנדערן, די אנדערע האב איך אויך נישט מקריב געווען יום טוב, סלקא דעתך אמינא וואלט איך געוואלט מיינען, הואיל ומכח קמא קאתי, דאס קומט דאך מכח פון דעם פריערדיגן, איז דאך ביידע צוזאמען האט זיך דאך אפגעהאלטן א יום טוב. וואלט איך געוואלט מיינען כמאן דעבר עליה כוליה רגל דמי, ס'גלייך ווי ס'איז דורכגעגאנגען א יום טוב און ער זאל עובר זיין, בל תאחר, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן ולא חילופיו, אז דווקא ווען אויף איינעם איז דורכגעגאנגען די זמן איחור, אבער נישט, ס'איז זיך נישט מצרף דאס מיט די חילופין אז ס'זאל הייסן ס'איז דורכגעגאנגען א יום טוב. פריער האבן מיר געלערנט אין דער ברייתא, והיה בך חטא, דער אויספיר פון פסוק, זאגן מיר, ולא בקרבנך חטא, אז אויב כ'האב, ס'איז דורכגעגאנגען דריי יום טובים, כ'האב נישט געברענגט די קרבן, כאטש איך האב דאך געטאן אן עבירה, אבער די קרבן ווערט נישט גע'פסל'ט. פרעגט די גמרא. והא מהכא נפקא, דאס לערן איך אפ פון דעם מו פון דעם פסוק והיה בך חטא, מדאחרים נפקא, איך לערן עס אפ פון דער דרשה וואס די אחרים זאגן, דתניא מיר האבן געלערנט, אחרים אומרים, די אחרים זאגן, יכול איך קען מיינען, יהא בכור ס'זאל זיין א בכור שעברה שנתו, א בכור וואס איז דורכגעגאנגען א יאר, די מצוה פון בכור איז דאך צו עסן אין דעם יאר, שטייט דאך לפני ה' אלוקיך תאכלנו שנה בשנה, וואלט איך געוואלט מיינען א בכור וואס כ'האב געטון אן עבירה, כ'האב אים אפגעהאלטן מער אווי א יאר, כפסולי המוקדשים, זאל האבן אין דין ווי קדשים וואס זענען געווארן גע'פסל'ט, ווי קדשים וואס האבן באקומען א מום ויפסל.

גלייך איך צו בכור צו מעשר. מה מעשר אינו נפסל משנה לחברתה, מעשר ווערט דאך נישט גע'פסל'ט פון איין יאר צום אנדערן, ווייל אזוי שטייט דאך אויב ס'וועט זיין אז מ'האט געזוימט די ערשטע יאר און די צווייטע יאר דארף מען עס ארויפברענגען די דריטע יאר בזמן הביעור. אף בכור אינו נפסל משנה לחברתה, די זעלבע זאך בכור ווערט אויכעט נישט גע'פסל'ט, כאטש כ'האב געטון אן עבירה כ'האב אים אפגעהאלטן ביז די צווייטע יאר ווערט ער נישט גע'פסל'ט, הייסט דאס אז כ'האב געטון אן עבירה מיט דעם קרבן וואס כ'האב עס נישט מקריב געווען ווען כ'האב געדארפן, איז ווערט די קרבן נישט פסול, אויב אזוי וואזשע דארף איך דארט האבן דעם פסוק וואס דארטן שטייט אין פסוק והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא, אז דער קרבן ווערט נישט גע'פסל'ט, איך האב דאך דא א דין ביי בכור אז ס'ווערט נישט גע'פסל'ט, איז דער זעלבער דין וואס איז ביי בכור איז מיט דעם. זאגט די גמרא איצטריך איך דארף האבן דעם פסוק והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא אז דער קרבן ווערט נישט גע'פסל'ט. ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הני מילי, ווען זאגן מיר אז ס'איז געווארן געטון אן עבירה ביי דעם קרבן ווערט עס נישט גע'פסל'ט נאר בכור, דלאו בר הרצאה הוא, דאס איז נישט קיין ענין פון רצון, אבל קדשים דבני הרצאה נינהו, קדשים איז בני הרצאה, אנדערע קדשים זענען לכפרה, אנדערע וועלכע זענען נישט לכפרה איז עס א ענין פון א מתנה א דורון, איז אויב אזוי אז דאס איז להרצאה, און ווען איז דא אן הרצאה, מען האט עס געטון ווי געהעריג, מען האט נישט געטון ביי דעם אן עבירה, אבער אז מען האט געטון אן עבירה, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא לירצו איז נישט מרצה, קמשמע לן דארף מען האבן דעם פסוק והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא, אז די קרבן ווערט נישט גע'פסל'ט. פרעגט די גמרא, ואכתי מדבן עזאי נפקא, איך קען דאס אפלערנען פון דער דרשה פון בן עזאי, דתניא ווי מיר האבן געלערנט, בן עזאי אומר בן עזאי פרעגט, אותו מה תלמוד לומר, אין די תורה דארט ווי ס'ווערט דערמאנט דער דין פון פיגול, פיגול הייסט בשעת מען טוט איינס פון די עבודות פון קרבן, ס'איז דאך דא פיר עבודות, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, בשעת מען טוט איינס פון די עבודות טוט מען טראכטן מען זאל עס עסן חוץ לזמנו, ווערט די קרבן גע'פסל'ט.

איז וואס שטייט מען דער אותו נאר לפי שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק לא תאחר לשלמו ווען ביסט מנדר א קרבן זאלסטו ניט פארשפעטיגן צו באצאלן שומע אני וואלט איך געוואלט מיינען אף מאחר נדרו אז אויב איינער האט פארשפעטיגט ער האט עובר געווען בל תאחר וואלט איך געוואלט מיינען בבל ירצה אז די קרבן איז נישט עולה לרצון, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אותו, זאגן מיר אזוי אותו בלא ירצה, נאר די קרבן איז בלא ירצה, פיגול אז ער טראכט מחשבת חוץ לזמנו איז צו עסן חוץ לזמנו, דעמאלט ווערט די קרבן גע'פסל'ט, ואין מאחר נדרו בלא ירצה, אויב ער פארשפעטיגט דעם נדר איז ער נישט עובר בלא ירצה. וואס זעט מען דא? אז מען פארשפעטיגט דעם נדר ווערט דער קרבן נישט גע'פסל'ט. וואס זשע דארף איך האבן דעם פסוק והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא? אלא זאגט די גמרא, בך חטא, די זינד איז נאר אין דיר, ולא באשתך חטא, אבער דיין פרוי וועט נישט ווערן געשטראפט ביי דעם. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ואמר רבי יוחנן רבי יוחנן האט געזאגט ואיתימא אנדערע זאגן רבי אלעזר האט געזאגט אין אשתו של אדם מתה די פרוי ווערט נישט געשטראפט אלא אם כן מבקשים ממנו ממון מען בעט פון אים געלט ואין לו און ער האט נישט איז דא דא א מחלוקת פון רש י מיט תוספות דא זאגט רש י גארניט ניט נאר תוספות ברענגט אראפ רש י פון זבחים אז מען מיינט ממון של גזל לערנט רש י אבער תוס' רעדט מען מיינט א נדר און ער באצאלט נישט דעם נדר איז דעמאלט ווערט דער פרוי געשטראפט צוליב אים שנאמר ווי שטייט אין פסוק אם אין לך לשלם אז דו האסט נישט צו באצאלן למה יקח משכבך מתחתיך הייסט עס אז ער באצאלט נישט דעם נדר ווערט זי געשטראפט אימא וואלט איך געוואלט מיינען בהאי עון דבל תאחר נמי אשתו מתה אז אפילו פאר בל ת נישט בלויז ווען מען באצאלט אינגאנצן נישט איז אשתו מתה, נאר ביי בל תאחר איז אויך די זעלבע זאך, קא משמע לן, לאזט מען דער פסוק הערן והיה בך חטא ולא באשתך, איז לכאורה אין די ברייתא שטייט דאך אבער נישט אזוי, אין די ברייתא שטייט דאך והיה בך חטא ולא בקרבנך, און אויב ווידער די גמרא וויל מגיה זיין די ברייתא און זאגן אז זאלסט אנדערש לערנען דער ברייתא אז ס'איז א גרייז, וואלט די גמרא געדארפן זאגן אלא אימא, לערן דארט אזוי, די גמרא דערמאנט נישט דאס ווארט אלא אימא, ווייזט אויס אז די ברייתא בלייבט ווידער געלערנט אזוי ווי פריער. האב איך נאכגעזוכט איז פארענטפערט מען אזוי, ווייל אין אמת'ן אנדערע קריגן אויף בן עזאי, תוס' איז דא דער ערשטער תוס' וואס ברענגט אראפ אז רב אלעזר קריגט, און ער טייטשט דעם אותו אויף א צווייטע דרשה, ער טייטשט אותו נאר די קרבן ווערט גע'פסל'ט, אבער דער קרבן דער כהן. וועלכער האט געטראכט מחשבת פיגול ער ווערט נישט גע'פסל'ט. קומט דאך אויס דיע וועלכע טוען אזוי דרש'ענען זיי ווייסן דאך נישט דעם דין אז ביי בל תאחר אז מ'האט עובר געווען בל תאחר דער קרבן עולה לרצון, ווייל פון דעם אותו לערנען זיי דאך אפ א צווייטע דרשה אז די הויט נאר דער זבח אבער נישט דער כהן איז לויט דיע וואס זיי קריגן אויף בן עזאי טייטש איך טאקע והיה בך חטא ולא בקרבנך חטא ווייל זיי קענען דאך נישט אפלערנען פון דעם אותו, און איך האב דאך געלאזט דעם בן עזאי, בן עזאי וואס ער ווייסט שוין אז מען איז עובר בל תאחר ווערט דער קרבן נישט גע'פסל'ט, איז לויט אים נאך קום איך צו צו דיע זאך, ער וועט אנדערש לערנען ווי דיע ברייתא, ער וועט זאגן בך ולא באשתך, אבער די ברייתא בלייבט ווי די ברייתא, ווייל דיע וועלכע דרש'ענען נישט די דרשה אזוי ווי בן עזאי, נאר זיי דרש'ענען אז נאר פיגול ווערט גע'פסל'ט די קרבן, אבער דער כהן ווערט נישט גע'פסל'ט, האב איך דאך נישט קיין שום לימוד אז דעמאלט ווען מ'איז עובר בל תאחר ווערט דער קרבן נישט גע'פסל'ט. רב.